דער צמח צדק רעדט דא די גאנצע המשך הדברים איז צו מבאר זיין ווי די מצוה פון אהבת ישראל די מאמר הלל הזקן אז דעלך סני לחברך לא תעביד איז זהו כל התורה כולה ואידך פירושא די שאלה איז בנוגע צו מצוות שבין אדם לחברו פארשטאנדיג אז די מצוה פון אהבת ישראל א יסוד

ער ברענגט א דוגמא פון די די וואס די אריזל זאגט אז גאנץ כלל ישראל איז בדוגמת גוף אחד פון אדם הראשון איין גוף, וואס זעט מען בנוגע צו א גוף, איז אין א גוף זעט מען אז ס'איז פארהאן א ספעציעלע סארט התכללות, א ספעציעלע סארט אחדות אז ס'איז פארהאן א גוף וואס איז נישטא אין אלע אנדערע סארטן זאכן, דער סארט התכללות פון א גוף איז אז יעדער איבר איז כלול מזולתו. הגם עס איז פאראן רמ"ח איברים שס"ה גידים, און יעדער איבר האט האט אן אייגענע חשיבות אן אייגענע מציאות, די מח און די רגליים, יעדער יעדער איבר האט זיך זיין אייגענע חשיבות אן אייגענע תפקיד, אף על פי כן איז יעדער איבר כלול פון אלע אנדערע איברים, ברענגט ער כמה דוגמאות, אז סיי מצד די ורידי הדמים, די פשוטע דער דם וואס געפינט זיך אין יעדער איבר, יעדער איבר האט זיך זיין סוג דם, ביחד עם זה איז אין דער דם וואס איז דא אין יעדער איבר כלול אויכעט די אנדערע סוגי דמים פון אנדערע פון די אנדערע אין די אנדערע איברים אין דער יד געפינט זיך סיי דורך די עורקים דורך די ורידים ווי פאראן אין דעם יד דם פון דעם רגל, און על דרך זה פאראן התכללות פון אלע אנדערע אין יעדער איבר פאראן התכללות מזולתו אין מח פאראן התכללות פון אלע אנדערע איברים און אזוי אויכעט אין יד איז אלע איברים אויך ווי זיי שטייען מען זאגט נישט אז דער ענין פון יד איז נישט האנט דער ענין פון יד איז רירן זיך האנט האנט האט זיך זיין תפקיד דער ענין פון מח איז פארשטאנד א קאפ נאר דער פארשטאנד איז אזא מין סארט זאך, א קאפ איז אזא מין סארט זאך וואס איז כלול, וואס אנטהאלט אין זיך אויכעט תכונות פון אלע אנדערע איברים, און דווקא אין דעם וואס ער איז כלול פון אלע אנדערע זאכן, דווקא אין דעם באשטייט זיין שלימות. וואס איז די אזי דער ספעציעלער זאך, וואס איז די מעלה אז ס'איז דא התכללות, דער מעלה אין דעם איז, אז בשעת ס'איז פאראן התכללות, דורך דעם איז דער, מיט דעם איז זיינען די איברים פארבונדן מיטן מח, דאס הייסט, פארוואס איז טאקע פאראן התכללות אין די אלע איברים?

א נפש אחת וואס ער איז דער מקור פון אלע כוחות, דאס איז מאיר אין מח שבראש, אין מח שבראש דארטן איז מאיר דער דער נקודת און דער מהות הנפש, און אלע כוחות שטאמען, זיי נעמען זייער חיות פון דער מח שבראש, איז ווי די ווי די איברים געפינען זיך, ווי די כוחות הנפש, ווי די איברים געפינען זיך אין דער מח, דארטן איז נישט נרגש פרטיות'דיגע פארשידענע איברים, דארטן נאר נרגש אז ס'פארהאן איין נקודת החיות, איין נקודת הנפש, איין נקודת המציאות. דאס איז ווי די זאכן זענען נרגש אין מח, דערנאך ווי זענען די איברים פארבונדן מיטן מח, אויך לאחרי ווי זיי ווערן א מציאות בפני עצמם, אויך לאחרי ווי די איברים ווערן נמשך פון דער מח, און יעדער איינער האט זיין אייגענער מציאות האט זיין אייגענע חשיבות, ווי איז ער נאך אלץ פארבונדן מיטן נפש מיטן מח, דורך דעם וואס ס'פארהאן די התכללות וואס דער האנט איז כלול מזולתו, מיט דעם פארבינדט ער זיך מיט זיין שורש ומקור מיטן מקור הנפש מיטן מח. בשעת אויב אויב ביי די איברים וואלט נישט געווען דער ענין פון התכללות, אויב דער האנט וואלט נאר געהאט אין זיך דעם ענין פון יד, וואלט ער מיט דעם וואלט ער נישט געווען פארבונדען מיטן מקור המח, ווייל דער ווייל דער מח איז כולל אלע כוחות. איז אויב דער האנט פילט זיך אלס אייגענע זאך און ער האט נישט צו טון מיט רגליים און האט נישט צו טון מיט די אנדערע איברים, ער ער איז זיך מפריד פון די אנדערע איברים, און מיט דעם איז ער נישט נאר מפריד, דער האנט איז נישט נאר מפריד זיך פון אנדערע איברים, מיט מיט דעם איז ער מפריד זיך פון זיין אייגענעם שורש ומקור. ווייל פון וואנעט שטאמט דער אבר? דער אבר שטאמט ווייל ס'איז פאראן דער נקודת האדם וואס ער איז כולל אלץ, און מצד דעם ווערט דעם יד. איז אויב דער האנט איז איז א סתירה צו א צווייטער אבר, קען ער דאך נישט האבן קיין שייכות מיט זיין מקור וואס איז כולל אלץ. איז די נקודה וואס ער רעדט דא, דאס רעדט מען בנוגע צו דער משל, אז בשעת די התכללות, דאס איז אין די איברים ווי זיי שטייען אין א מציאות, זענען זיי כולל פון אלע אנדערע איברים, מיט דעם ווערן זיי פארבונדן מיט זייער שורש ומקור, מיט'ן מקור הנפש מיט'ן מח. איז אט דער זעלבער זאגט ער בנוגע צו כלל ישראל אויך די זעלבע זאך, אז בשעת א איד מען רעדט דא, מען רעדט פשוט די מצוה פון אהבת ישראל אז א איד, ראובן זאל ליב האבן שמעון, ראובן זאל נישט, וואס הייסט ראובן ליידט נישט שמעון, ער איז שונא את רעהו, ער קען אים נישט ליידן, ער האט אים פיינט, דאס הייסט ער איז, ער וויל זיך אפטראגן פון אים, ער האלט נישט פון אים, צו ער דערווייטערט זיך פון אים, און מצד דעם אליין זאגט ער, דארט האט מען אזוי געזאגט כמה זאכן, בשעת איין איד איז זיך מפריד פון א צווייטן אידן, מיט דעם ווערט ער א בעל מום, אפשר קען מען לערנען אינעווייניג די. שלפי שהנשמה, דער שורה הייבט זיך אן הכוללת. זאגט שלפי שהנשמה יש בה בהתכללות גם כן מכולן, בשעת דער נשמה איז זיך אליין כולל מיט אלע אנדערע אידן, דאס הייסט ער איז זיך ער איז ער איז מיט זיך כולל אלע אנדערע אידן, און יעמאלט יכולה לעלות באור הכללי שהוא מקורן ושרשן, נאר יעמאלט קען די נשמה פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן ווייל דער אייבערשטער איז דער אור הכללי וואס ער איז דער מקור פון אלץ. און ווי קען א איד פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן בשעת דער א איד פארבינדט זיך מיט אנדערע אידן, ער פילט זיך אז ער, בכדי אז ער זאל זיין ווי ער דארף זיין, דארף ער זיין כולל פון אנדערע, נאר בשעת ער איז, ער האט ליב אן אנדער איד, ער איז זיך משתתף אין אן אנדער איד, דער פנימיות'דיגע ענין אין דעם איז וואס ער איז מרגיש אז זיין אייגענער מציאות איז אויכעט כולל פון אלע אנדערע אידן, דורך דעם קען ער ערשט האבן א פארבינדן זיך מיט'ן אייבערשטן וואס ער איז דער אור הכללי. און ווייז מיר פארוואס. וההתכללות הזאת, הוא כשהאדם, ווען ווערט דער מענטש א, ווען ווערט דער מענטש כולל מיט אלע אנדערע אידן, איז כשהאדם מראה בעצמו בגופו, כן, דאס הייסט, אוודאי באמיתית הדברים איז ער מאריך פריער אז דער נשמה איז כולל מזולתו, יעדער נשמה פון א אידן איז כולל פון אלע אנדערע נשמות פון אלע אנדערע אידן, און אין די נשמה איז דאס נרגש, אין דער גוף, א איד געפינט זיך דא למטה אין א גוף, פילט ער נישט ווי זיין מציאות האט צו טון מיט אלע אנדערע אידן, ער פילט זיך אז ער איז א פרטיות'דיגע מענטש, א אייגענער מענטש, ער שפירט נישט ווי זיין מציאות איז כלול, ראובן איז כלול פון שמעון, ער פילט עס נישט, ער פילט אז ער איז אן אייגענע מציאות, בנוגע צו די איברים זעט מען דאס אז דער יד איז פארבונדן מיט אלע אנדערע איברים, צו דער מח איז פארבונדן מיט אלע אנדערע איברים, אין פארשידענע זאכן זעט מען אז דער קאפ, בכדי אז דער קאפ זאל מתפקד זיין נארמאל, איז דאס תלוי אויכעט אין אנדערע איברים, ס'איז פארהאן א התכללות, אבער א מענטש פילט נישט בנוגע צו אן אנדער אידן אז זיין מציאות איז עפעס פארבונדן און כלול פון אן אנדער אידן. אבער דאס איז נרגש, אבער וואס מאנט זיך פון א מענטש? מען וויל דאך אז דער מענטש זאל דינען דעם אייבערשטן, ער זאל זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, און ווי קען ער זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן בשעת ער איז זיך כולל מיט אנדערע אידן? וואס הייסט ער איז זיך כולל מיט אנדערע אידן? מען מאנט אז ער זאל פילן בגלוי ווי ער איז ווי ער איז ווי ער איז כלול פון שמעון, נישט דאס מאנט ער דא, אז א מענטש זאל פילן בגלוי ווי זיין נשמה פילט, דאס איז זייער א הויכע דרגה. אז א מענטש זאל מרגיש זיין אז זיין נשמה נישט נאר עס איז זיין אייגענע פרטיות'דיגע נפש, נאר זיין נשמה איז באמת כלול פון אלע אנדערע אידן. דאס איז א איד וואס פילט די נשמה זיינע, דאס איז א דרגה, דער צמח צדק רעדט זייער פשוט, ווי ווי וואס איז דער הכנה אז א איד זאל קענען זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן וואס ער איז דער מקור הכל, התכללות זאת איז דאך התכללות, וואס הייסט דער התכללות, התכללות זאת הוא כשהאדם מראה בעצמו ובגופו כן, בשעת א מענטש לעבט זיין לעבן לפועל ממש אזוי, ער ווייסט לפועל ממש ווי לעבט ער, ער לעבט אין א אופן וואס ער איז הוא ורעהו כאיברים הכלולים זה מזה, ושלי שלך. בשעת א איד לעבט זיין לעבן לפועל אין א אופן פון איברים הכלולים, אז ער זעט נישט א צווייטער אלס א פרעמדער זאך, נאר ער איז מרגיש אז דער צווייטער איז אויכעט א חלק פון זיין מציאות, ושלי שלך, כי עצמו ובשרו הוא. בשעת א מענטש לעבט לפועל אז ער איז א צווייטער איד איז נישט עפעס א פרעמדער מענטש וואס איך האב נישט קיין שייכות מיט אים, ער פילט אז ער איז עס, ס'איז א מענטש וואס איז פארבונדען מיט מיר, ס'איז א חלק פון מיין מציאות, ער לעבט לפועל, פילן דאס איז א דרגה, אבער אז בשעת ער לעבט לפועל ממש אזוי, ער פירט זיך אין א וועג פון התכללות, מיט דעם ווערט ער א כלי אז דורך דעם קען ער זיך פארבינדען מיט'ן אייבערשטן וואס ער איז דער מקור הכל. דעם הנהגה וואס ער פירט זיך אזוי, דעם וואס ער פירט זיך לפועל ממש אין זיין הנהגה לפועל, ער מראה בעצמו ובגופו אז ער איז פארבונדען מיט א צווייטן אידן, דאס איז דער כלי אז ער זאל קענען זיך פארבינדען מיט'ן אייבערשטן וואס ער איז דער מקור הכל. מה שאין כן כששונא לאחד מישראל בליבו, דאס איז א זייער שטארקע זאך, דער מענטש אין זיין הנהגה לפועל ווי ער פירט זיך, דאס איז נוגע, מיט דעם טוט זיך אויף דעם ענין, ווי דער מענטש פירט זיך לפועל, און אזוי ער זאגט עס אין צד השלילי זאגט ער עס אויכעט, מה שאין כן כששונא לאחד מישראל בליבו, אז ער האט פיינט א אידן, הרי הוא מפריד מנפשו אותו חלק של זולתו הכלול בו, מיט דעם איז ער טוט ער, איז ער טאקע, טוט ער א פגם, ער איז מפריד דעם חלק, דעם, דעם, דעם אנדערע אידען וואס איז כלול אין אים, איז ער דאס מפריד פון זיך, איז ער דאס מפריד פון זיך. ודוחהו מעליו בשנאה זו. מיט דעם שנאה איז ער, איז ער מדחה א צווייטן אידען ששונאו ומסלק רצונו ממנו, און וואס טוט זיך יעמאלט, בשעת ער האט פיינט א צווייטן, ווערט טאקע א פגם אין זיין נפש, איז ער, איז ער, איז ער מסלק יענעם פון זיך, ער מפקיע יענעם פון זיין מציאות, ממילא ווערט ער א בעל מום. מילא יש פגם וחסרון בנפשו שנעשה בו החלק כנל, ונעשה בעל מום, במילא פעלט, פעלט אין אים. מילא פעלט אין אים. בשעת דער, בשעת דער איד איז נישט מרגיש ווי ער איז פארבונדען מיט אלע אנדערע אידן, ער איז מפריד אז, ער רעדט פשוט א פרטיות'דיגער איד, אויף א געוויסער פרטיות'דיגער איד און ער איז מפריד דעם פון זיך, און מיט דעם ווערט ער א בעל מום, פעלט אין זיין אייגענע מציאות פעלט. אין זיין אייגענע פרטיות'דיגע מציאות פעלט ווייל זיין מציאות איז אויפגעבויט פון יעדן אנדערע אידן, בשעת ער איז מפריד א צווייטן פון זיך פעלט עס ווערט ער א בעל מום. וואס איז די פראבלעם בשעת ער ווערט א בעל מום? פארוואס ווערט ער בעל מום ווי ער זאגט פריער כי באמת כל איבר פרטי כלול מתריג והיינו מהתכללות זולתו בו ועל ידי השנאה מפריד ממנו אותו חלק הפרטי. און וואס טוט זיך בשעת ער ווערט א בעל מום? ואז אינו יכול לעלות לפני לרצון לפני השם, ווייל דער צמח צדק לייגט דא צו לכאורה נאך א ווארט, פריער זאגט ער פשוט, פארוואס בשעת א מענטש האט נישט קיין אהבת ישראל קען ער נישט קען ער נישט אנהייבן דינען דעם אייבערשטן, ווייל די גאנצע וואס הייסט דינען דעם אייבערשטן איז זיך מתקרב ווערן מיטן אייבערשטן הייסט, דער אייבערשטער איז די מקור הכל, אויב ער איז מפריד א צווייטער איד, ס'איז אויב אזוי, ווי קען ער האבן א שייכות מיטן מקור הכל, אויב אין זיין חייו הפרטיים לעבט ער אין אזא מין סארט אופן וואס ער איז כולל הכל, וואס ער לעבט בהתכללות. א מענטש אלס אלס ראובן אלס ראובן אליין בשעת אים ביי אים נישט בכדי ער זאל האבן א שייכות מיטן מקור הכל, דער אייבערשטער וואס ער איז כולל הכל, דארף ער אליין לעבן אזא מין סארט אופן וואס ער איז כולל הכל. דאס איז די ערשטע זאך וואס ער זאגט. איצטערט זאגט ער זאגט ער אן אינטערעסאנטע זאך, בשעת א איד איז מפריד א איין איד פון אים, יעמאלט איז אינו יכול לעלות לרצון לפני השם, וכדכתיב אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב וכו'. בנוגע צו קרבנות, אז א מום, מען קען נישט מקריב זיין א בעל מום צום אייבערשטן, פארוואס נישט? ווייל שאין סוף ברוך הוא הכולל כולם לא יסבלנו מצד החיסרון שבו, דער אייבערשטער איז תכלית השלימות, דער אייבערשטער באדייט דער תכלית השלימות, ער איז כולל הכל, און א איד וואס איז בעל מום איז א סתירה אויף צו פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, זיין א קרבן פארן אייבערשטן אז זיין מציאות זאל קענען נתעלה ווערן מיטן אייבערשטן איז א בעל מום, בעל מום לא יקרב, א בעל מום האט נישט, אז ס'פעלט, אז ס'איז א חסר, דער אייבערשטער איז דער תכלית שלימות הכל, דער תכלית שלימות המציאות, און א איד וואס ער איז א, עס פעלט עפעס אין זיין מציאות, ער ברענגט א דוגמא פון קרבנות, ביי א בהמה בעל מום איז נישט דער פשט, ווייל וויבאלד איז זי א בעל מום, במילא קען זי נישט מרגיש זיין דער מקור, ווי דער פריערדיגע הסבר איז א הסבר, ווייל בכדי אז א איד זאל האבן א פארבונד מיט זיין שורש און מקור, דארף ער זיך כולל זיין, ווערן א כלי צו דעם אין סוף וואס איז מקור הכל, בשעת ער שטייט בהתכללות מיט אלע אנדערע אידן. דא זאגט ער פשוט אויב ער איז א בעל מום א איד אז ס'פעלט עפעס ביי דיר א בעל מום איר האט נישט קיין שייכות מיטן אייבערשטן מיט תכלית השלימות אזוי ווי א קרבן בעל מום פארוואס קען מען נישט מקריב זיין א בהמה בעל מום נישט ווייל די בהמה איז מקור ושורש איז אין סוף מקור הכל ס'נישט נישט ווייל בכדי אז די בהמה זאל זיין א כלי צו אין סוף מוז זי האבן אין זיך התכללות דאס האט אן אנדערע טעם א בהמה זאל אונז בכדי אז א זאך יעדע מציאות מ'זאל עס מקריב זיין צום אייבערשטן איז דער אייבערשטער תכלית השלימות שלימות המציאות. אויף זאך וואס איז א חסר איז לא יקרב לה', קען ער נישט נתקרב ווערן צום אייבערשטן, קען ער נישט זיין בקירוב צום אייבערשטן, אבער מום איז א חיסרון, שאור אין סוף ברוך הוא הכולל כולם לא יסבלנו מצד החיסרון שבו, שחיסר אותו איבר הפרטי, שהרי אין סוף ברוך הוא כולל גם אותו. וד"ל. ולכן נצטווינו כמה לא תעשה בהקרבת בעלי מומים. הן בכהנים הן בקרבנות עצמם, ככתוב בפרשת אמור ונצטווינו גם כן מצות עשה להקריב כל קרבן תמים כדכתיב תמים יהיה לרצון. איז בדוגמא צום זעלבן ווארט, ווייל וויבאלד דער אייבישטער איז תכלית ושלימות המציאות, איז א זאך קען נישט נתקרב ווערן צום אייבישטן אויב ער איז אליין א בעל מום. אז ער ער אליין פעלט עפעס, איז דאס איז דאס גופא איז א ניגוד אויף צו ווערן א קרבן פארן אייבישטן וואס איז תכלית השלימות. אפילו אז די בהמה איז נישט שולדיג, ס'האט נישט צוטון צו די בהמה'ס עבודה, אבער א חסר, מיט דעם אליין איז ער פסול, איז ער נישט ראוי, איז ער נישט, איז ער נישט, איז ער נישט קיין כלי אויף צו ווערן א קרבן צום אייבערשטן, דער אייבערשטער איז תכלית השלימות. און ער רעדט בנוגע צו א אידן, ס'איז אסאך מער, א איד, א איד'ס אמת'ן מקור איז, דער שורש און מקור פון א איד, ווי ער האט מסביר פריער, איז אין חכמה עילאה, דארטן איז מאיר דער אור אין סוף, וואס איז שורש ומקור הכל. און דאס איז דער מקור פאר זיין נשמה, בדוגמת א גוף מיט א נפש, וואס אלע איברים און אלע כוחות שטאמען אלץ פון דעם זעלבן נפש, איז דער מקור פון די כוחות איז דער נפש, בכדי אז דער כח זאל נתחבר ווערן מיט זיין מקור, מוז ער זיין בהתאם מיט זיין מקור, און ווי מצד דער שטאמט פון זיין מקור איז אלע כוחות שטאמען פון אים, נישט נאר דער כח. איז אויב דער כח איז מרגיש, אויב דער האנט איז מרגיש אז דער קאפ איז ער דוחה מעליו, דער קאפ איז קיין ענין, דער קאפ איז, איך קען אים נישט ליידן, דער קאפ דארף נישט עקזיסטירן, יעמאלט, מיט דעם אליין איז ער א סתירה צו זיין אייגענער מקור. פארוואס איז פאראן א יד? ווייל דער מקור איז א מקור אויף אלץ. דער מקור, א נפש, גיט א פלאץ פאר מח, און דער יד גיט נישט קיין פלאץ אויף א מח. דער איבר האלט נישט פון יענעם איבר און ער איז דוחה יענעם איבר, און מיט דעם אליין קען ער נישט האבן קיין שייכות מיט זיין מקור, ווייל זיין מקור, דאס וואס ער ווערט, איז ווייל דער מקור גיט פלאץ פאר אלע פאר אלע איברים. זיין מקור, זיין אין סוף, זיין אייגענער מקור, זיין מקור סיי אויפן קאפ און סיי אויפן האנט, איז אויב דער האנט איז שולל דער קאפ, קען ער נישט האבן, מיט דעם אליין האט ער נישט קיין שייכות מיט זיין מקור.

ווי פארבינדן זיי זיך מיט זייער מקור מיט דעם וואס זיי שטייען בהתכללות איינער איז כלול פון דער צווייטער, איז מיט דעם מיט דעם נקודה איז ער ממשיך צו מבאר זיין ווי דער ענין פון אהבת אהבת ישראל איז זהו כל התורה כולה, ווי דאס איז דער גאנצער תורה. דער מסביר, ואף על פי שנתבאר היטב טוב טעם למצוה זו, עדיין יש בזה עוד טעם נפלא, בעצם הט ער איז מסביר צוויי צוויי זאכן, עוד טעם נפלא, בעצם הטובה שהאדם עושה לו ולכל העולם בקיום מצוות עשה זו, פריער האט ער גערעדט פשוט אויף פאר פאר פשוט'דיגע מענטשן, בכדי אז דער מענטש זאל נתקרב ווערן און נתעלה ווערן אין אייבערשטן, איז אן אהבת ישראל קען ער נישט אנהייבן און קען ער נישט קען ער זיך נישט פארבינדן מיט זיין מקור, קען ער זיך נישט פארבינדן מיט'ן אייבערשטן. דא לייגט ער צו אז ס'איז נישט נאר נוגע אהבת ישראל פאר א איש פרטי, אז בכדי אז ראובן זאל נתקרב ווערן צום אייבערשטן דארף ראובן האבן אהבת ישראל. דא זאגט ער אבער ש ס אהבת ישראל איז נוגע אויכעט פאר שהאדם עושה לו ולכל העולם, דאס איז נוגע פאר דער גאנצער וועלט, און ער זאגט. עפעס א ספעציעלע טובה, א ספעציעלע גוטער זאך, א תועלת, און זאגט, ס'איז דא עפעס א גרויסע תועלת, א גוטער זאך וואס ווערט אויפגעטאן ביי א מענטשן בשעת ער איז מקיים די מצוה, טובה שהאדם עושה לו ולכל העולם, ס'איז עפעס א גוטער זאך וואס טוט זיך אפ ביי א מענטשן, ביי אים אליין און ביי דער גאנצער וועלט בשעת ער איז מקיים דער מצוה, להיפך חס ושלום, כשמבטל מצות עשה זו, ועובר על לא תעשה דלא תשנא, איז טוט ער א רע. רעדט ער א ספעציעלע טובה וואס ווערט אויפגעטאן ביי א מענטשן מצד מקיים זיין דער מצוה, וואס איז דער ספעציעלער זאך? זאגט והיינו, על פי ביאור מאמר הלל הנזכר לעיל, מבאר זיין בפרטיות וואס הלל האט פריער געזאגט, וואס זאגט ער? שאינו מובן גם כן למה ביארו מצוות עשה זו בענין השלילה. פארוואס איז דער אופן ווי הלל האט מבאר געווען דער מצוה צו דער גר האט ער געזאגט אין א באופן שלילי, מה דסני עלך לחברך לא תעביד, ולא אמר ליה ההן שבה, הנגלה מפשט הכתוב כדתרגום אונקלוס ותרחם לחברך כוותך,

מיט די ווערטער איז הלל מבאר דעם תוכן פנימי, א טיפערע עומק אין דער מצוה פון אהבת ישראל. דהיינו, וואס אויב ער וואלט געזאגט בלשון חיובי אז מען זאל ליב האבן א צווייטן וואלט עס נישט ארויסגעבראכט דער ווארט, דווקא אין דעם לשון שלילי ברענגט זיך ארויס דעם עמקות פון דער מצוה פון אהבת ישראל. דהיינו, כמו שאין אדם רואה חוב לעצמו, הייבט ער אן רעדן ווי א מענטש, ווי א מענטש זעט זיך, און וואס איז דער חילוק מהותי ווי א מענטש זעט זיך, ווי א מענטש איז מרגיש זיין אייגענע מציאות, ווי א מענטש איז מרגיש די מציאות פון א צווייטן, זאגט ער אזוי, דהיינו, כמו שאין אדם רואה חוב לעצמו, א מענטש אויף זיך זעט ער נישט קיין רע, זעט ער נישט קיין. זאכן וואס זענען נישט קיין גוטע זאכן חוב איז אין הפירוש שאינו יודע כלל חובותיו פשט נישט וואס דער מענטש ווייסט נישט נאר אדרבה יכול לראות להבין היטב עמקות פחיתותו יותר מראיית זולתו עליו שהרי זולתו אינו רואה אלא לעיניים והוא יראה ללבב א מענטש ווייסט זיין אייגענעם נידעריגקייט אסאך בעסער ווי א צווייטער ווייסט וואס איז פשט אין אדם רואה חוב לעצמו אוודאי ווייסט א מענטש זיין אייגענעם נידעריגקייט. נידעריקייט אין מחשבה און דיבור א מענטש ווייסט זיין אייגענע נידעריקייט אלא מאי אלא הכוונה שאין החוב תופס מקום אצלו כלל להתפעל מזה דער חוב וכאילו אינו רואה אותו כלל איז בדרך כלל אז א מענטש זעהט א נידעריקע זאך א מענטש זעהט עפעס א מעשה מכוער א מענטש זעהט אימיצער גנב'עט צו אימיצער לייגט א שקרן כ'ווייס וואס וואס ס'זאל נישט זיין איז בדרך כלל אז א מענטש זעהט אז עפעס א געוויסע מענטש איז א ליגנער ווערט ער אזוי ווערט יענער ווערט מאוס ביי אים ער קען אים נישט ליידן. וויל מען נישט אנקוקן אויף אים, יענער איז א ליגנער, א רמאי, א שקרן, וויל מען נישט האבן צוטון מיט אים, ער ווערט אזוי, ער ווערט אזוי מאוס, אזא נידעריגע בריאה, מען וויל נישט האבן צוטון מיט אים. בשעת א מענטש אליין לייגט, ער אליין זאגט א ליגן, איז א מענטש מיט אזא מין סארט געפיל אז ער זאל זיך אליין נישט קענען ליידן, ער זאל ווערן נמאס ביי זיך, איז דא אזא זאך טרעפט נישט, א מענטש קען טון א נידעריגע זאך, פונקט ווי א צווייטער האט געטון א נידעריגע זאך, אז יענער טוט עס, צו וועט ער נישט אנקוקן אויף אים אין שול, ער וועט כ'ווייס נישט שטייען אין זיינע ד' אמות. אז ער טוט עס אליין. ווירקט עס נישט ביי אים אז ער זאל פילען עפעס מאוס ביי זיך, א מענטש עפעס וויל אוועקגיין פון זיין אייגענע מציאות, ער בלייבט זייער קאמפארטעבל מיט מיט זיין מציאות, ער בלייבט ער האט נאך אלץ ער האט זיך ליב, זיין ערך, עס ווערט נישט נידעריגער ביי אים זיין ווערט, ער ווערט נישט קיין נידעריגע בריאה, ער האט געטאן א נידעריגע זאך אבער איך האב נישט וואס ער ווייסט נישט וואס ער האט געטאן, ער ווייסט וואס ער האט געטאן אבער דאס פועל'ט נישט ביי אים אז ער זאל ווערן א נידעריגע זאך. דער האט סתם אסאך גערעדט דא אז ער ווערט נישט נתפעל פון דעם דאס הייסט ער האט געטאן א ער ווייסט אז ער האט געטאן א נידעריגע זאך אבער ער זאל נישט ער זאל ער זאל זיך נישט קענען ליידן צוליב דעם ער זאל פילן זיך ווי א דבר מאוס בדרך כלל אז א מענטש דערהערט עפעס א שלעכטע זאך בריט ער זיך אפ און ער ווערט עס פועל'ט אויף אים אז ער וויל אוועקלויפן פון אזא מין סארט זאך ער פילט עס ווערט מאוס ביי אים דעם ענין ס'ווערט ביי א מענטש ער קען טון א נידריגע זאך אבער דאס פועל'ט נישט ביי אים אז ער זאל נישט קענען ליידן דעם ענין, ער זאל נישט קענען ליידן די זאך.
הא?
יא, דאס רעדט ער דעם, איך האב עס געזאגט, ער זאגט עס ווייטער. א חשובער איד וואס האט גע'גנב'עט.

און ער קען זיך אנקוקן אין פנים, עס זיך האלטן פאר א חשוב'ער איד איז א צווייטער זאך, אבער ער האט זיך ליב, ער פארלירט נישט ערך עצמי ביי זיך, ער ווערט נישט אזוי איך וויל אוועקלויפן פון מיין מציאות, א מענטש האט געטון פארשידענע נידעריגע זאכן אבער אף על פי כן איז ער ער בלייבט ביי זיך, ער ליידט זיך אליין. די עיקר וואס ער רעדט, ער זאגט. פריער זאגט ער אז אינו מתפעל מזה, אין החוב תופס מקום אצלו כלל להתפעל מזה. דאס הייסט ער ווערט נישט גערירט, ער ווערט נישט נתפעל פון דעם, דאס פועל'ט נישט ביי אים, אז בדרך כלל א מענטש זעהט עפעס א נידעריגקייט פועל'ט ביי אים א געפיל פון מיאוס כלפי די זאך, צו ער קען עס נישט ליידן, אבער א מענטש ער ווייסט וואס ער האט געטון, און אף על פי כן איז ער א מענטש גייט פון נארמאל טעות צו א מענטש איך ווייס פשוט א מענטש טוט א זאך צו א צווייטן און ער ווערט נישט דערמיט, וועט געהערט מען וואלט הערן אזא מין סארט זאך ביי א יענער האט באליידיגט א צווייטן מענטשן, וואלט מען אנגעהויבן טראכטן מען קען באליידיגן א צווייטן מענטשן, קענסט אים אזוי באליידיגן ווי ווי פאסט עס ביי דיר אזא זאך? און מען הייבט אן קוקן אויף יענעם אנדערש, מען הייבט אן קוקן אויף אים אז ער איז אזא, מען פילט א געוויסע געפיל לגבי דעם מענטש, נישט נאר איך ווייס אז יענער האט געטאן א רע, דאס פועל'ט ביי מענטשן א געפיל אז עפעס א דערווייטערונג פון יענעם, מען וויל זיך דערווייטערן פון אים, איך קען אים נישט ליידן. ביי זיך פועל'ט נישט אזא געפיל, א מענטש האט געטאן א געטאן א עוולה, ער ווייס אז ער האט געטאן א עוולה ביי יענעם, אבער דאס פועל'ט נישט ביי אים א געפיל אז ער זאל ער זאל וועלן דערווייטערן זיך פון זיך, אזא מין סארט געפיל ווערט נישט הי שוד וואנט טו ראן עוועי פראם הימסעלף, הי דיספייז הימסעלף. איז געטאן א עוולה, אבער זאגט דער אז ער ווייסט אז ער האט געטאן א עוולה פועל'ט עס נישט ביי זיך א געפיל אז אז ער ווערט מאוס ביי זיך, אז ער וויל אוועקלויפן פון זיך, ער קען זיך נישט ליידן, אזא זאך פועל'ט עס נישט.

כי מפני האהבה הגדולה אשר הוא אוהב מאוד את עצמו על כל פשעיו, שיודע בדעתו תכסה האהבה בבחינת מקיף, דאס וואס דער מענטש האט זיך ליב לאזט עס נישט אז די זאך וואס ער האט געטון זאל געבן א געפיל פון היפך האהבה. דער אהבה איז אזוי שטארק, נעמט ארום דער מענטשן אזוי טיף, אז די זאכן וואס ער האט געטון לאזן נישט אז עס זאל פוגם זיין אין זיין קשר צו זיך, ער זאל זיך מתרחק זיין פון זיך. ער איז זיך אזוי פארבונדן מיט זיך, אפילו ער טוט א זאך וואס מצד דער מצד דער נעיטשער פון דער זאך, מצד דער נאטור פון דער זאך, וואלט עס געדארפט מאכן ביי מענטשן א געפיל עפעס אזא, איך קען זיך נישט ליידן וואס איך האב געטאן אזוי, עפעס אזא מין סארט ריחוק פון זיך, וויבאלד על כל פשעים תכסה אהבה, דער אהבה נעמט אים ארום אזוי שטארק, אז דער מעשה רע וואס ער האט געטאן, קען אים נישט צוברענגען צו אזא געפיל. ס'איז א מעשה בלייבט, איך, איך ווייס אז ער האט געטון, אבער דאס זאל פועל זיין א געפיל פון איך קען עס נישט ליידן דאס נישט, ווייל דער אהבה נעמט ארום אזוי שטארק אז דער מעשה, אז ס'גיט נישט דעם געפיל, אז דער מעשה זאל אים געבן דעם געפיל פון מיאוס כלפי דער מעשה, דאס קען עס נישט. באהבה רבה מכסה כל הפשעים בבחינת מקיף. אקעי דאס איז אויך איכות פון די זאך אז דער מענטש'ס ערך, אקעי דאס אסאך מאל א מענטש טוט א שלעכטע זאך, א מענטש טוט א נידריגע זאך, איז ביי א צווייטן אסאך גרינגער, אז יענער האט געטאן א נידעריגע זאך ווערט ער א נידעריגע מענטש, לכן א מענטש זאגט א ליגן, צו א מענטש איז א ליגנער, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, א מענטש קען זאגן א ליגן אמאל, אבער ער איז נישט קיין ליגנער, אמאל בדרך כלל מ'הערט עפעס א רע אויף א צווייטן, פארלירט דער מענטש זיין ערך, ער איז א ליגנער, ער איז א גנב, זאגט א מענטש אויף זיך, איך בין א גנב, איך האב געטאן א גניבה, איך האב געטאן די מעשה, נישט וואס איך בין געווארן אזוי, זיין ערך גייט נישט אראפ, זיכער דער זעלבער, ער האט געטאן די זאך, אדער זאל בייטן ווי ער קוקט אויף זיך בכלל, ניין? נעכטן אינדערפרי בין איך געווען אין עפעס נישט קיין גוטע מצב רוח, עפעס אויפגעוועקט עפעס נישט, ממילא האב איך געטאן עפעס א עוולה, וועט זיך אזוי, אבער אז איך בין געווארן עפעס א נידעריגע מענטש, דאס נישט, א מענטש קען טאן די גרעסטע טעותים, אבער ביי זיין ערך ביי זיך בלייבט ער עפעס א, ער איז א פיינער מענטש, ער בלייבט ביי זיך א נארמאלער, נאר איך האב געטאן א עוולה. דער חילוק א מענטש טוט אן עוולה צו ער איז א ער ווערט א נידריגער ס'איז אן אנדער אן אנדער אן אנדער זאך. זאגט לגבי זיך על כל פשעים תכסה עוה י די מעשה בלייבט ווי מ'זאגט די מעשה בלייבט מעוטף ס'בלייבט אזוי מ'רעפט עס ארום דער מעשה איך האב געטון די שלעכטע זאך מ'רעפט עס ארום מ'לייגט עס אויפן זייט און מ'גייט ווייטער דאס פועל'ט נישט דאס איז נישט מתפשט דער מענטש זאל זיך אינגאנצן פילן זיך אין אן אנדער אופן. מה שאין כן, זאגט ער, מה שאין כן בשעת א, וכאשר יראה זולתו על החוב שלו, בשעת א צווייטער מענטש זעט דעם מענטשנ'ס חיסרון, ויבין, ער וועט פארשטיין גוט דעם צווייטנס חסרון, ירגז מאד, בשעת א מענטש וויל נישט אז א צווייטער זאל זיך דערוויסן, זאגט ער, זאגט א גמרא זאגט אז א מענטש אומר שלא יראני אדם, א מענטש טוט אן עבירה וויל נישט אז א צווייטער זאל וויסן דערפון, האט דער צמח צדק געזאגט דא, וואס איז אזוי די פראבלעם אז יענער ווייס וואס איך האב געטון, אז איך אליין ווייס וואס איך האב געטון ארט מיר נישט אזויפיל, אז יענער ווייס ווער איך זייער אין כעס, וואס ארט דיר אזויפיל אז יענער ווייס? אמאל יענער ווייסט, איך וויל נישט אז מענטשן זאלן וויסן וואס איך האב געטאן, אבער ער זאגט א צווייטע זאך, ער זאגט בשעת א צווייטע ויבין איז ירגז מאד פארוואס אף על פי שיודע בעצמו שאמת הוא, והיינו לפי שעיקר רוגזו אינו על עצם הפחיתות, נישט ווייל דער עצם זאך אז נישט די נידעריגקייט באדערט אים, נישט דער נידעריגער עוולה וואס ער האט געטאן דאס באדערט אים, שחבירו מדמה שקר.

פארוואס איז ער ברוגז ווייל. וואס זאגט ער שהרי שהרי יודע שאמת רק שידיעת חבירו את פחיתותו הוא בבחינת יש והתפעלות מה שאין כן כשהוא יודע האהבה מכסה זאג א דוגמא דוגמא אז א מענטשן אז אז א צווייטן מענטש זאגט אויף אים כ'זאג זאגט עס איז נישט נוגע די ווארט זאגן אבער אז א צווייטער מענטש זעט אויף אים א געוויסע חיסרון וואס ער האט וואס באדערט אים עס באדערט אים אז ווי יענער זעט די חיסרון נישט אזוי ווי ער שפירט עס. ווען יענער זעט עס איז דאס א חיסרון וואס איז וואס מען קען עס נישט ליידן אזא חיסרון, ס'איז אן עוולה, ס'איז א נידריגקייט, און ס'איז א נידריגקייט ממילא דער מענטש וואס האט עס געטאן איז אויכעט עפעס א נידריגער מענטש, אבער דער מענטש הערט, דער צווייטער מענטש זעט א זאך א חיסרון וואס וואס וואס א דבר מה איז דעם חיסרון. ביי דער מענטשן איז נישט עס פילט זיך נישט אזוי, ער ווייס עס איז א חיסרון, אבער ס'האט נישט די אלע השלכות פון א חיסרון, דער עוולה פון א חיסרון האט עס נישט, און מ'באדערט עס אים. די סאמעסעטע קוק עס באדערט אים וואס יענער האט ארויסגעבראכט זיין חסרון אין א וועג וואס האט אין זיך שלילה, וואס האט אין זיך וואס האט אין זיך מיאוס. ירגז על חבירו על ההתגלות שגילה חבירו החוב שלו מתוך ההסתר וכיסוי אהבה שהיתה מכסה עליו ולא היה נראה כלל ועתה אצל חבירו נראה ליש ודבר מה. ניין, אסאך מאל פילט מען אז ווי דער יענער קוקט אויף מיר, איז אויך נישט אמת ווי ער קוקט. ס'איז נישט אמת, נישט ווייל, זאג, נישט ווייל ס'איז נישט אמת, ווייל די זאך איז נישט געטראפן. ווי ער זעט עס מיט'ן גאנצן, מיט'ן גאנצן רע, נישט דאס איז די זאך. ביי מיר איז דאס מכוסה, מכוסה מיט אהבה. א מענטש האט זיך ליב, און ער זיך, ער איז זיך מיישב מיט זיינע חסרונות. איז די חסרון נישט אזוי מורגש ביי אים אלס א חסרון, אלס א נידריגע זאך. איך האב געטאן א זאך, געענדיגט. ביי א צווייטן מענטשן איז מורגש די נידריגקייט פון דעם ענין. די נידעריגקייט פון דעם ווי אזוי ס'מאוס דעם זאך, ער הערט די מעשה ווי די מעשה כמו שהיא, ס'איז א מעשה רע אן דער אן דעם וואס דער מעשה איז מעוטף מיט אהבה, איז דער מעשה אן דעם וואס איז מעוטף מיט אהבה איז דאס א נידעריגע זאך און מיט אלע השלכות פון א נידעריגע זאך איז דאס באדערט דעם מענטשן, דאס באדערט אים. אה, וזהו מה דסני, דאס טייטש שוין מה דסני לך לחברך לא תעביד, מיינט ער דעם ענין. מה דסני לך גילוי זה וואס ס'באדערט ביי דיר. וואס באדערט ביי א מענטשן אז יענער האט געזען זיין חיסרון, לחברך לא תעביד, שלא תראה חובותיו ופשעיו, ס'הייסט מיינט ער נישט לחברך לא תעביד אז א זאך וואס דו האסט פיינט זאלסט נישט טון צו א צווייטן, וואס ער מיינט לחברך לא תעביד איז, פונקט אזוי ווי דו האסט פיינט אז יענער, אז יענער איז מרגיש דיינע חסרונות, אז יענער ברענגט נעמט ארויס דיינע חסרונות און מאכט זיי א א מציאות פון חיסרון, זאלסטו אזוי נישט קוקן אויף א צווייטן מענטשן אויכעט, פונקט אזוי ווי דו פילסט זיך, זאלסטו אזוי אויכעט פילן דעם צווייטן. לחברך לא תעביד שלא תראה חובותיו ופשעיו, הן במילי דעלמא בדברים שבין אדם לחברו והן במילי דשמיא, ס'איז א דרגה וואס דארט צומאל אז א מענטש זאל זען א צווייטן מענטש פונקט ווי ער זעט זיך אליין, פונקט זיך אליין אז ער האט געטון עפעס אן עוולה, ער לייגט עס ער לייגט עס אוועק אויפן זייט און ער גייט ווייטער, ער מאכט נישט עס ווערט נישט א גאנצע צימעס פון דעם. איז על דרך זה בנוגע בנוגע צו אן אנדערן מענטשן אויכעט, אז יענער טוט א זאך סיי בין אדם לחברו סיי במילי דשמיא, זאל ער נישט מאכן פון דעם חיסרון א גאנצע א גאנצע א גאנצע טאראראם, ער זאל נישט ווערן אזוי נתפעל פון דעם חיסרון, דער אהבה אונזער אהבה זיינער זאל בייטן. ווי זאגט מען? ליש ודבר מה. מאכן אויס אהבת ישראל אלץ די זעלבן טעם פארוואס? יא די זעלבע ווייל אזוי ווי יענער אלע אידן זענען באמת אזוי ווי אלע אידן זענען איין מהות איז פונקט אזוי ווי ביי זיך א מענטש האט זיך ליב במילא איז ער איז ער זיינע שלעכטע זאכן זענען מוקף מיט אהבה אזוי אויכעט בנוגע צו א צווייטן אידן זאל דערהערן אז יעדער יענער איד איז אויכעט א חלק פון מיר במילא זאל ער אים ליב האבן. די זעלבע אהבה זאל גורם זיין. אזא מין סארט געפיל אויכעט.

עס איז א מוחש'דיגע זאך מ'ווייסט א מענטש עס איז א מוחש א מענטש פילט ווי עס איז דא ווי ער קוקט אויף זיינע אייגענע חסרונות דא ווי ער ווי ער קוקט אויף א צווייטנס חסרון און זאגט מען זאלסט נישט זען יענעם יענעמס חסרונות דאס ברענגט ארויס אסאך מער ביי א מענטשן אט וויפיל וויפיל ווי שטארק עס דארף זיין דער אחדות און דער דער אהבה פון איין איד צו א צווייטן איד ביז על כל פשעים תכסה אהבה אפילו אויף א זולת. באט אזוי ווי א מענטש זענען פארשידענע זאכן אזוי אבער אזוי ווי א מענטש לגבי בשעת איך ווייס א מענטש געפינט זיך אין א אין א מוסד חינוך צו א וואס מ'גייט א מלמד צו און איז דא א קינד וואס וואס איז זייער וואס פירט זיך נישט זייער וואס פירט זיך זייער ווילד צו א קינד וואס פארשידענע פראבלעמען און דער מלמד שטורעמט אז דער קינד פאסט נישט דא מיר ווער בכלל פאסט נישט אין סקול ער פאסט נישט אינעם חדר דארף מען ארויסווארפן מלא חסרונות איז אויב ס'וואלט געווען זיינער אייגענעם קינד וואלט ער קיינמאל נישט גערעדט אזוי זיין א אייגענעם קינד מיט אזעלכע חסרונות, וואלט ער קיינמאל נישט גערעדט אז מען דארף די קינד ארויסווארפן און ער איז א ווילדער און ער הערט נישט אויף א אייגענעם קינד איז עפעס ער ווייסט אז זיין קינד פירט זיך נישט גוט און אבער די מסקנות נעמען אזוי עס איז נישט בולט ביי אים עד כדי כך אז יענער קען נישט ער קען זיך נישט פונקציאנירן ער איז א ווילדער און דא באלאנגט ער נישט אין כיתה אזא מין זאך וואלט ער קיינמאל נישט געזאגט ווייל ס'איז א אייגענעם קינד איז דער רגש האהבה מכסה אויף די חסרונות פון דער זאך, נישט אז ער ווייסט נישט פון די חסרונות, אבער די חסרונות איז נישט אזוי בולט, נישט אזוי שטארק, ס'איז נישט אזוי נישט אזוי פעהלט נישט אזוי פיל בשעת ס'איז אן אייגענעם קינד, על דרך זה אזוי אויכעט ווי א איד דארף קוקן אויף א צווייטן אידן אז אז אז אזוי אזוי ווי מיר אליין, פונקט אזוי ווי זיך אליין, טאקע איך האב געטאן א זאך, אבער דאס מאכט נישט קיין פגם אין מיין גאנצע מהות, דארף אויכעט זיין די זעלבע זאך בנוגע צו א צווייטן אידן. סא דער יסוד דארף זיין א צווייטער איד איז א גוטער, על כל פשעים תכסה, און דער וויסן אז א צווייטער איד איז גוט, און וואס פאר א גוטסקייט פונקט ס'איז איין זאך מיט מיר, במילא וועט ער נישט זען זיינע חסרונות אין אזא שארפע אופן, אין אזא בולט'דיגע אופן. ער רעדט עפעס מער בפרטיות.

דער לשון ליב האבן יענעם פונקט אזוי ווי זיך. די שאלה איז, א מענטש איז נישט, מען דארף ארויסברענגען צו א מענטשן פריער ווי א מענטש פילט זיך דעם אנדערשקייט פון זיך מיט א צווייטן. זאגט אין דעם ענין וואס דו ביסט דאך מרגיש אזוי במוחש ווי אנדערש יענער איז פון דיר, און אין דעם ענין, אין דעם ענין ברענגט זיך ארויס דו דארפסט זען אז דער צווייטער ווי זיך. א מענטש בכלל מען לעבט צווישן מענטשן מען איז נישט אזוי אקעי אין צד החיובי נישט אזוי נרגש דער פירוד דער ווי אנדערש איך בין מתייחס צו יענעם לגבי ווי איך בין מתייחס צו זיך ס'ברענגט זיך נישט ארויס אזוי שטארק דעם וואו געפינט מען בפועל ממש דעם יחס אזוי פון אנדערע צו זיך א מענטש עסט א מענטש קען האבן רחמנות א צווייטער זאל אויך עסן. אין דעם ענין דער חילוק פון א צווייטער ביז זיך, אין דעם ענין פון פון ווי מען זעט יענעמ'ס חסרונות גיבט זיך ארויס אסאך שטארקער ווי וויבאלד צו יענעם קוק איך עס אינגאנצן אין אן אנדערע אופן און ס'איז נאכנישט שייכות אנדערש. דאס אז א מענטש זעט אויף זיך א חסרון, א חסרון איז דאך אן עוולה, אן עוולה איז אן עוולה, גניבה איז א גניבה, א גנב איז א נידעריגע מענטש, לגבי זיך מיטאמאל אז איך טו א גניבה איז דאס נישט אזוי געפערליך. און דאס ברענגט ארויס אסאך שטארקער ווי א בשעת א זאך איז ביי זיך דאס אין גאר אן אנדער אופן ווי בשעת ביי יענעם, און אין דעם נקודה זאגט מען אז דאס קוקן אויף די צווייטע פונקט אזוי דאס ברענגט ארויס דאס ברענגט ארויס דעם ענין, ס'נישט דער לשון שלילה ברענגט ארויס ווי יענער דארף זיין איין זאך מיט דיר, ס'איז מער מער המחשה'דיג, ער ברענגט ארויס א נקודה אין א מענטשנ'ס לעבן וואס א צווייטער וואס גיבט זיך גיבט ארויס דעם חילוק פון זיך מיט א צווייטער. וואו איז דאס לגבי זען דעם חסרונות אין א צווייטן? אין חסרונות גיבט זיך ארויס א מענטש האט די זעלבע חסרונות, ביי א צווייטן איז דאס פ ס'א ס'א געשריי א געוואלד, און ביי זיך איז דאס ער וויל האבן מפטיר הגם ער האט געטאן די אלע עוולות, און א צווייטער האט געטאן עפעס א זאך אוי נישט שייכות צו זאגן, דאס ברענגט ארויס דעם. דאס דאך אויכעט ווען מען ברענגט ארויס דער אהבה מצד

מען זאגט אין דעם משל דאס מער נרגש, א איד במהותו איז טוב, א איד במהותו איז גוט, און ער האט געטאן א שלעכטע זאך. די שאלה איז צי די מעשה רע וואס א מענטש האט געטאן, צי ער ווערט א נידעריגע מענטש צוליב דעם. א מענטש האט געטאן א גניבה, ווערט ער א גנב? אט דאס ווערט, מען זאגט, אט דאס ווערט זיין מהות אז ער איז א גנב? א מענטש האט געטאן א מעשה רע, אבער עס דארף נישט מיינען אז ער ווערט אזוי. א מענטש לגבי זיך, א מענטש קען זיך, און א מענטש פארבונדען מיט זיך, וועט ער קיינמאל נישט זען אז דער מעשה רע וואס איך האב געטאן, אז דאס ווערט מיין מהות. איך האב געטאן, איך בין, איך בין, איך בין, א מענטש האט זיך ליב, איך בין וואס איך בין, א פיין, איך בין א מענטש, נאר וואדען, איך האב געטאן די זאך, געטאן יענע זאך, און פונקט אזוי דארף זיין אויך בנוגע צו א צווייטן אידן, אז במהותו איז ער טוב, במהותו איז ער גוט, במהותו איז ער איין זאך מיט מיר, ער איז א איד, פארבונדען מיטן אייבערשטן, ער האט געטאן א שלעכטע זאך, אקעי, וואס? אבער במהותו הכללי איז ער גוט. זאגט צו זיין דאך על כל פשעים תכסה אהבה, די שאלה איז וואס איז שטארקער, ביי א צווייטן מענטשן, א מענטש פילט נישט בכלל, מען איז נישט סענסעטיוו בכלל צו א צווייטן מענטש, א מענטש האט געטון אן עוולה, או, גלייך ווערט עס, מען זעט נאר די עוולה, מען זעט בכלל נישט אז ס'איז דא עפעס א מענטש וואס האט געטון די עוולה, זאגט ס'איז אן עוולה און פארטיג, דאס איז דאס, דער צמח צדק מאנט זאלסט פילן אז ס'איז דא א צווייטער מענטש דא, און ווער איז דער צווייטער מענטש? ס'איז א איד, און דער צווייטער מענטש איז אויכעט א חלק פון דיר. און לאחרי כל הענינים אז ער טוט א מעשה רע וועט ער זיין מכוסה אין די אלע זאכן וואס שוין נישט נישט אזויפיל זיין נרגש די רע און איז ענין אמיתי בנוגע צו מענטשן איז זיכער ענין אמיתי א מענטש האט געטאן א שלעכטקייט ער איז געווארן במהותו א רע דאס איז דאס נישט א וואס? א רשע? אוודאי, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, דער אלטער רבי זאגט אפילו אלו וואס מען זאגט. אין סוף פרק ל"ב, אפילו די וואס שטייט אויף זיי משנאיך ה' אשנא איז אויכעט מצוה לאהבם גם כן, אזוי זאגט אלטער רבי אין תניא, אפילו אלה וואס שטייט תכלית שנאה שנאתים איז דא אויכעט א מצוות אהבה, און ס'איז דא אויכעט א מצוות שנאה, אבער ס'איז דא א מצוות אהבה, דאס הייסט מען דארף, אזוי ווי מען זאגט א מענטש האט א חיסרון ביי זיך און ער דארף פועל זיין, כ'ווייס, ער דארף עס מתקן זיין. דארף ער מתקן זיין, וועט ער עס גיין מתקן זיין, אבער ער וועט נישט פילן, ער דארף וויסן אז דער זאך טויג נישט, דארף ער עס ארויסראמען פון זיך, ער דארף פיינט האבן די זאך, ער דארף פיינט האבן די מידה, אבער ער דארף נישט פיינט האבן זיך, ער דארף וויסן אז ער איז טוב און ער האט א דבר רע וואס ער דארף מתקן זיין, ועל דרך זה בנוגע צו א צווייטן אידן אויכעט, אפילו דער איד וואס מצוה לשנאותו, ס'איז מצוה לאהבם, דאס הייסט מ'דארף וויסן אז ער איז א איד במהותו איז ער טוב, נאר אוודאי האט ער אין זיך שלעכטקייט און מ'דארף עס פיינט האבן, מ'דארף עס דוחה זיין, אבער דאס מיינט נישט אז דער מענטש טויג נישט, מ'זאל קיינמאל נישט זאגן אז א מהות טויג נישט, א מענטש טויג נישט, דאס איז א. צי ס'איז דא א מצוה ליב האבן א רשע? איר פרעגט צי ס'איז דא א מצוה ליב האבן א רשע? צי ס'פאראן א מצוה ליב האבן א רשע? זאגט די אלטער רבי זאגט יא, אזוי זאגט ער אין תניא אז ס'פאראן א מצוה ל ע אפילו די אז אפילו אפיקורס, אפילו די וואס שטייט תכלית שנאה שנאתים, אזוי דאכט זיך מיר, נו? אזוי שטייט סוף פרק ל"ב. אה, נו, כמעט ברור, נו? מצוה לאהבם גם כן, אזוי זאגט אפילו אלו וואס וואס וואס מ'דארף זיי פיינט האבן. זאגט ער מען דארף זיי מען דארף זיי ליב האבן זאגט וואו דער מג ל ר' אין מצוות הוכח תוכיח זאגט ער עס איז נאר לעם שאתך בתורה ומצוות מצוות אהבת ישראל איז פאר אלעמען ס'איז נישט נישט קיין נפקא מינה מען דארף זיי פיינט האבן אויכעט מען דארף זיי פיינט האבן ווייל מצד הדין דארף מען זיי פיינט האבן דאס איז נישט אזא גרויסע ס'איז יענע שנאה מען דארף פיינט האבן ווייל שולחן ערוך שטייט אז דארף מען פיינט האבן דאס איז א שוואכע שנאה ס'איז אזוי ווי אונזער אהבת ישראל אקעי, וואס זאגט ער דא? וזהו מה דסני לך גילוי זה לחברך לא תעביד שלא תראה חובותיו ופשעיו, הן במילי דעלמא בדברים שבין אדם לחברו והן במילי דשמיא ליש ודבר מה אלא יהיה האהבה שלך לו גדולה כל כך עד שתכסה על הפשעים ולא תניח אותם מן הידיעה לבוא להתפעלות במידות. ער ווייסט דאך געשען אבער דאס זאל נישט פועל זיין אז איך זאל איך זאל פילען מיט דעם ווייט, עס זאל נישט פועל זיין ביי מיר א געפיל פון ווייטקייט פון יענעם. איך ווייס ער האט געטאן א עוולה אבער די מיין נאנטקייט מיט אים וועט נישט וועט נישט נפגם ווערן צוליב דעם וואס איך ווייס זיינע חסרונות. וואס מיך איז מן הידיעה לבוא לידי התפעלות במידות, כמו כאשר יהיה לאדם רצון ותשוקה נפלאה לחברו מצד המשכה רבה ועצומה שמעצמות הנפש שיש לו אליו כל אשר יש לו יעשה לו רעות היפך אהבתו לא יהיו תופסים מקום כלל. ער ברענגט דא זייער א ווייטע, א מין א קיצונית'דיגע דוגמא. דא קען זיין אמאל אויב א מענטש האט א נאנטן חבר אין דער פריערדיקער רבי רעדט אסאך ווען א מענטש זאל קנה לך חבר וואס איז דער מעלה קנה לך חבר אז א מענטש א מענטש דארף האבן עפעס א מענטשן וואס ער קען צו אים מגלה זיין נגעי לבבו פריערדיקער רבי קאכט אין דעם אסאך א מענטש דארף האבן א חבר וואס ער קען אים זאגן זיינע חסרונות א פרעמדן מענטשן וואס האט נישט קיין געפיל אין דעם מענטש האט נישט קיין געפיל אין זיין גוטסקייט אז ער וועט אים זאגן זיינע חסרונות וועט ער וועט ער אים שיקן פייפן וועט אים זאגן זיינע חסרונות וועט מען נישט וועלן האבן צו טון מיט אים. א חבר וואס קען דער מענטש זייער גוט און ער איז נאנט מיט אים און ער איז אים מייקר ער איז אים מחבב איז אפילו בשעת ער זאגט אים חסרונות בלייבט ער נאנט מיט אים בלייבט ער בלייבט ער בקירוב א מענטש איז נאנט צו א צווייטן די חסרון איז נישט אזוי נישט אזויפיל נוגע איז רעדט ער רעדט ער דא אסאך שטארקער נישט נאר אז א מענטש האט אין זיך חסרונות א גוטער חבר ווייסט אויף אויף איינער אז ער האט חסרונות וועט דער חבר'שאפט נישט נתבטל ווערן אזאך וואס מענטשן מעשים בכל יום א מענטש פילט עס א מענטש האט געטאן עפעס א א עוולה בשוגג צי אפילו א מענטש האט געטון א זאך בכוונה אבער אבער ער וואלט געוואלט אז יענער זאל בלייבן נאנט בלייבן א חבר מיט אים בלייבן נאנט מיט אים און ער איך ווייס ער וויל זיך מצדיק זיין א מענטש וויל אז הגם דו האסט געטון א עוולה ווי קומט עס אז דו ווילסט אז יענער זאל בלייבן נאנט מיט דיר ווייל דו פילסט לפעול אקעי האב איך געטון עפעס א זאך אבער דאס זאל נישט זאל זיך נישט אינגאנצן מבטל זיין אונזער קשר.

ס'איז מכסה אויף די פשעים. ס'לאזט נישט אז די פשעים זאלן פועל זיין א התרחקות פון אים מיטן צווייטן. ס'זאל פועל זיין א ריחוק. ס'איז דא א רצון ותשוקה נפלאה לחברו, מצד המשכה רבה ועצומה שמעצמות הנפש, שיש לו כל אשר יעשה לו רעות היפך אהבתו לא יהיו תופסים מקום כלל, ס'איז אינגאנצן נישט תופס מקום. ובטלים נגד האהבה רבה מים רבים לא יוכלו כו'. ולכן, ולכן זהו כל התורה כולה. פארוואס שעל ידי התכללות נשמות ישראל אלו באלו והיו לאחדים ממש כאילו היא קומה אחת לבד, פון דעם ווערט משמע אז ער רעדט עפעס נישט נאר אז יענער פילט אז בשעת א איד פילט אז ער איז איין זאך א יענער איז מיר, יענער איז אויך מיר, מיר זענען אלע איין גוף איין קומה אחת לבד, מיר זענען איין קומה אחת, איז איז על ידי זה גורם למעלה ענין נפלא. אינטערעסאנט, פריער ער הייבט אן דעם סעיף אז ער גייט זאגן א טובה גדולה וואס איז דא מצד דעם מצד דעם ביאור, אבער לפועל הייבט ער אן דער טובה זאגט ער שפעטער וואס איז דער טובה וואס איז דא מצד דעם, פריער זאגט ער פשוט דעם ענין וואס טוט זיך אויף אז מיט דעם פירט זיך דורך דער תכלית כל התורה כולה, דערנאך זאגט ער וואס איז דער טובה וואס איז דא וואס איז דא מצד דעם, וואס פריער זאגט ער אז על ידי זה גורם למעלה ענין נפלא שהוא יסוד ותכלית כל התורה כולה, וואס איז דער תכלית כל התורה כולה? וואס איז דער אויף וואס איז געגרינדעט די גאנצע ענין פון תריג מצוות, איז דאס סיז והוא ענין יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, אזוי ווי מען זאגט פאר פאר אנדערע מנהגים מען זאגט פאר יעדער מצוה זאגט לשם יחוד, אז דער גאנצער מטרה פון קיום המצוות סיז לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, איז בשעת א איד איז האט ליב דעם צווייטן ווי זיך און ער זעט נישט יענעמ'ס חסרונות אלס חיסרון, על כל פשעים תכסה אהבה, ער איז נאנט מיט א צווייטן מיט א שטארקן קישור, יעמאלט טוט זיך אויף דעם תכלית כל התורה כולה, וואס איז דאס יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה? וואס איז דאס יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה? שכינתיה איז דאס אימא תתאה ומטרוניתא מקור נשמות ישראל. אז שכינה ווערט אנגערופן דער מדריגה אין אלוקות וואס איז דער מקור, וואס ווערט דער מקור אויף חיות העולם, די מדריגה פון אלוקות וואס איז מצטמצם לפי ערך הנבראים, וואס דער אייבערשטער איז איז שוכן און מתלבש בתחתונים ער איז מאיר אין יעדער נברא לפי ערכו דאס ווערט אנגערופן מטרוניתא ווערט אנגערופן שכינה און דאס איז אויכעט ווערט אנגערופן מקור נשמות ישראל א איד איז דאך א נשמה דא אויף דער וועלט וואו דאס וואס אלוקות איז נמשך געווארן איז נצטמצם געווארן אז א מענטש זאל אים קענען דינען א מענטש זאל קענען פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן א מענטש האט א נשמה מוגבלת דא אין זיין גוף איז דער מקור פון נשמות ישראל דער מקור פון דעם וואס אלוקות איז געקומען בהתלבשות אין וועלט דאס ווערט אנגערופן שכינה. דער מציאות פון א אידן איז דער תכלית פון דער התלבשות פונעם אייבערשטן אין וועלט, אז ס'פארהאן א נברא דא אויף דער וועלט וואס קען מתבונן זיין אין אלוקות און קען האבן אהבת השם, דאס איז אלץ דער תכלית הירידה פון שכינתו של הקדוש ברוך הוא, און דער מקור פון אלע נשמות ווערט אנגערופן שכינה, מקור כנסת ישראל, מקור נשמות ישראל. וואס איז די מטרת המצוה? ס'זאל זיין ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. וואס הייסט קודשא בריך הוא ושכינתיה? לאמיר זען ווי ער זאגט. הנה שופריה די, איך וויס נישט ווי, קודשא בריך הוא ושכינתיה הייסט אז אין דער מדריגה פון אלקות וואס איז נצטמצם אין וועלט, זאל מאיר זיין דער מדריגה פון קודשא בריך הוא וואס איז העכער פון התלבשות אין וועלט. דאס איז מטרה פון גאנץ תורה און מצוות. ס'איז פאראן ווי דער אייבישטער איז זיך מצמצם באופן אז א נברא זאל האבן אן השגה אין אלקות. ס'קומט בצמצום, א איד קען אים דינען, א איד קען מתבונן זיין אין אים. און די מטרה פון קיום דורך קיום א בשעת א איד איז מקיים א מצוה מיט דעם פארבינדט ער זיך מיטן אייבערשטן וואס איז העכער פון התלבשות אין וועלט יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה דאס איז בכלל דאס איז די מטרה פון תורה און מצוות כי הנה בשעת א איד האט אין זיך אהבת ישראל מיט דעם טוט זיך אויף דעם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה פארוואס זאגט ער כי הנה שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם.

וואס ער וויל ארויסברענגען איז אז בשעת ס'פאראן התכללות, בשעת ס'לייכט ווי אלע אידן זענען איין זאך, מיט דעם ווערט מען אדמה לעליון און ס'ווערט נתגלה דער מראה דמות כבוד השם ווערט נתגלה כבוד השם. דער התכל, אזוי ווי יעקב, פארוואס איז יעקב אבינו דומה צו אדם הראשון, וויבאלד דער יעקב איז געווען דער כלל פון אלע נשמות, מיט דעם פארבינדט ער זיך מיט אדם העליון שעל הכיסא, וואס אין אדם העליון שעל הכיסא לייכט מראה דמות כבוד השם לייכט אלוקות, לייכט אלוקות פון קודשא בריך הוא, ווי ווערט די מדריגה פון שכינה, ווי ווי קען עס זיין אז אין וועלט, א איד לעבענדיג דא אין וועלט, זאל קענען ביי אים פאר, זאל לייכטן ביי אים די מדריגה פון קודשא בריך הוא, איז בשעת ער איז זיך כולל מיט אלע אידן, ס'הייסט ער איז זיך כולל מיט אלעמען, איז בדוגמת יעקב אבינו וואס ער איז כולל אלע נשמות ביחד, ער פירט, ער פילט זיין אחדות צווישן אים מיט אלע אידן, מיט דעם ווערט ער אדמה לעליון, קען ביי אים לייכטן די מדריגת קודשא בריך הוא פון אלוקות. פונקט אזוי ווי מ'זאגט ביי יעקב'ן וואס ער איז געווען מעין שופריה דאדם, און אדם איז אדם, אדמה לעליון, ווייל אדם, דורך דעם וואס אדם הראשון איז געווען כלל פון אלע נשמות, האט ביי אים געלויכטן מראה דמות כבוד השם, די התגלות אלוקות, כי חלק הוויה עמו. או או, זאגט דער זוהר, וכשמתכללים נשמות ישראל והיו לאחדים, על ידי זה נעשה אחד באחד, שהשם יתברך מתייחד עם עם ישראל. דער התכללות פון אידן דא למטה ווערט א כלי אויף צו מאיר זיין קודשא בריך הוא די מדריגה קודשא בריך הוא. מיט דעם ווערט אחד באחד, אחד באחד דאס איז דער אחדות פון אידן, דאס איז דאס איז וואס אין זיין לעבן שפירט ער ווי אלע אידן זענען איין זאך, ווערט ער א כלי צו דער אמיתית האחדות פונעם אייבערשטן, דאס איז למהוי אחד באחד. א איד'ס אחדות דא אויף דער וועלט אז ער פילט זיך ער פילט אז גאנץ כלל ישראל איז איין קומה אחת, איין אחדות, מיט דעם ווערט ער א כלי, מיט דעם ווערט ער אחד מיט'ן אחד שלמעלה, מיט'ן אחד פון קודשא בריך הוא. עס איז א זייער א יסודות'דיגע זאך וואס וואס ווי ס'איז פאראן ס'איז פאראן אלוקות ווי אלוקות איז זיך מתלבש אין וועלט וואס מצד דעם איז פאראן התחלקות מצד אלוקות ווי אלוקות קומט אן אין א ירידה אין א מדריגה פון שכינה איז פאראן התחלקות ס'איז פאראן ווי שכל נעמט עס ווי מידות נעמט ווי דער מענטש נעמט אלוקות ווי יענער מענטש נעמט אלוקות פאראן התחלקות מצד קודשא בריך הוא ווי דער אייבערשטער איז העכער פון התלבשות אין וועלט איז דארטן איז אלוקות לייכט דער פשיטות פון דעם אייבערשטן לייכט דער בלי גבול פון דעם אייבערשטן דארט איז אמיתית האחדות דארטן בכלל נישטא קיין התחלקות. ווי קען א איד ווי קען ער זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן מיטן קודשא בריך הוא בשעת ס'איז פאראן אחדות אין זיין מדריגה אין די מדריגה אין די מדריגה פון שכינה פילט ער אחדות מיט דעם ווערט ער א כלי צו דעם אמיתית האחדות אז א מענטש דער אחדות וואס איז דא ביים מענטשן דא למטה איז נישט א מענטש וועט זאגן אפילו אז מ'זאגט על כל פשעים תכסה אהבה א מענטש וועט זען יענעם ווי זיך אבער ס'איז נישט בדוגמת האחדות פון קודשא בריך הוא. ווייל קודשא בריך הוא לכתחילה זעט מען ווי ס'איז אלץ איין זאך, ווי ס'איז אלץ איין אין סוף. ביי א מענטש איז דא פארשידענע אידן, אלץ אסאך אידן, נאר א מענטש פילט זיך אז ס'איז דא איין כלל ישראל, מיר זענען אלע באמת איין מהות, און ער פירט זיך ווי יענער, פונקט אזוי ווי ער פירט זיך צו זיך. ער רעדט דא פשוט אין הנהגה. למשל א איד פירט זיך בהנהגה אין אן אופן פון אהבת ישראל אז ער זעט נישט יענעמ'ס חסרונות, ער איז מדגיש יענעמ'ס מעלות, און ווי יענער איז, ווי יענער איז אזוי, ווי יענער איז איין זאך מיט מיר, בשעת א איד איז מדגיש מיט א צווייטן פונקט ווי ער איז אזוי מדגיש אויף זיך, לפועל ממש פירט ער זיך אזוי, איז דער אחדות ווי א איד פירט עס לפועל איז א נידעריגע מדריגה, ער ערלעבט נישט אז אלע אידן זענען איין מהות פון אין סוף, יענער איז יענער איך בין איך, און אבער דען לפועל ממש פיר איך זיך מיט יענעם אין א אופן וואס יענער איז פארבונדען מיט מיר ואהבת לרעך כמוך, און מיט דעם אחדות א איד פירט לפועל, דעם אחדות לפועל וואס א איד לעבט מיט דעם אין זיין לעבן דא למטה, מיט דעם ווערט ער א כלי צו דער אמיתית האחדות פון קודשא בריך הוא. דאס איז דאס איז דאס איז מיט דעם ווערט ער זאגט כשמתכללים נשמות ישראל והיו לאחדים על ידי זה נעשה אחד באחד מיט דעם שהשם יתברך מתייחד עם ישראל זיין אחדות א איד איז באחדות צווישן זיך ווערט ער א כלי אז ער ווערט טאקע באחדות מיטן אייבערשטן מתייחד דער אייבערשטער ווערט מתייחד מיט אים וואס פאר וואס איז דער אייבערשטער דער קודשא בריך הוא ווערט בהתאחדות מיט אים. שכינה, די מדריגה של שכינה איז, דא רעדט מען וועגן נשמות ישראל טאקע, דאס איז די מדריגה פון שכינה, בשעת נשמות ישראל, בשעת שכינה איז באחדות, דאס הייסט ווי אידן למטה זיינען באחדות, ווערן זיי אויך נתאחד מיט הוויה מיט קודשא בריך הוא אליין, און וואס ווערט בשעת מיר זענען, און דאס איז די מטרה פון תורה און מצוות. וואס, און דא לייגט ער צו וואס איז דער טובה וואס ווערט, והיה לאחד, ווען א איד מיטן אייבערשטן ווערט איין זאך, יעמאלט ואין האדם דלעילא רואה חוב לעצמו, ואז הוא עובר על כל פשע של ישראל כמאן דמסתחי בימא רבא.

די חסרונות זענען די עבירות נישט תופס מקום ווייל ער איז בעצם איין זאך מיטן אייבערשטן איז די עבירה נישט נאר מורגש ס'איז נישט תופס מקום ס'פועלט גארנישט און כמאן דמסתחי בימא רבא כאילו ווי מען ווישט זיי אויס מען רייניגט אויס א אידן אין די ים הגדול כמו שכתוב לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל פארוואס מפני שהשם אלוקיו עמו ואין אדם רואה דרך משל חובת עצמו וד"ל. ער זאגט ואין פירוש לא הביט ולא ראה שנעלם ממנו חס ושלום כי הכל גלוי וידוע אפילו שיחה קלה וכו' אלא כמו שכתוב וירא און ולא יתבונן שאינו נמשך מן הידיעה שלו שיודע אותם בדעתו יתברך שאין לו גבול ותכלית להתפעלות מידת הגבורה וכו' דאס וועט אן איינער וועט נישט קריגן דערפון ווייל דער ידיעה אין דעם אייבערשטנ'ס מח כביכול וועט נישט פועל זיין אז די מידת הגבורה זאל נתעורר ווערן. דאס בלייבט אזוי ווי ביי א מענטשן, אין אדם רואה חוב לעצמו, ס'דא אים די ידיעה האט ער די חסרונות, אבער ס'פועלט נישט אויף זיינע מידות, על דרך זה למעלה, די דאס אז דער אייבערשטער ווייסט אונזערע עבירות וועט נישט פועל זיין אז זיין מידת הגבורה זאל זאל זאל זאל נתפעל ווערן פון דעם. ראה ותחזק כמו שכתוב ויסך אלוקה בעדו, אלוקה הוא קל וא"ו קה שהוא חסד עליון המקיף, כמו שכתוב בעץ חיים, מה שאין כן אם יש פירוד חס ושלום בישראל כל אשר בו מום לא יקרב ויגרום למעלה בחינת פירוד, ואז יראה את החוב. בפרט על אותו שהוא המפריד רחמנא לצלן וזהו ברכנו אבינו כלנו כאחד ואז כולך יפה רעיתי ומום אין בך ונעשה בחינת יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה גילוי אור אין סוף בכנסת ישראל למהוי אחד באחד. איז די נקודה וואס ער איז מסביר דא איז ווי דער ענין פון אהבת ישראל ווי דאס איז כל התורה כולה פארוואס ווייל בשעת א איד איז באחדות מיט אנדערע אידן יעמאלט ווערט ער באחדות יעמאלט ווערט ער א כלי עס זאל נתגלה ווערן ער ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן אז ער איז איין זאך מיט א צווייטן ווערט ער איין זאך מיטן אייבערשטן, בשעת איין זאך מיטן אייבערשטן זעט מען נישט קיין זעט מען נישט קיין מידת הדין, זעט מען נישט די חסרונות די עבירות פון א צווייטן אידן. וואס ער איז מדגיש דא אין דעם סעיף איז דער ענין פון אהבת ישראל איז, פונקט אזוי ווי לגבי זיך א מענטש פילט נישט די אייגענע חסרונות זאל אויך נישט זיין אויף זאל נישט זיין מורגש ביי א צווייטן זיינע חסרונות. פונקט ווי א מענטש פילט נישט די אייגענע חסרונות אזוי שטארק, זאל ער אויך נישט מרגיש זיין א צווייטן מענטשנס חסרונות. דאס איז א דאס אז מען זאגט דאס גאנצע ביאור פארוואס אהבת ישראל כל התורה כולה, אבער זאגט די עצם זאכן וואס ער זאגט דאס אליין דאס דאס זענען עניינים עיקריים, יעדע ווארט איז א ענין עיקרי ווי אזוי קוקן אויף א צווייטן אידן, ווי אזוי קוקן א קוקן מתנהג זיין מיט א צווייטן אידן, א צווייטן איד'ס חסרונות, א פשע וואס יענער טוט צו דיר, דאס רעדט. דער סאמאסארי כתב שטייט אפילו בשעת יענער טוט דיר א שלעכטס, אז א מענטש איז זייער נאנט צו א צווייטן, אפילו בשעת ער טוט דיר א רע, אבער לפועל דער אהבה וועט בלייבן, אפילו בשעת א איד טוט דיר נישט קיין גוטע זאך, זאל בלייבן דעם קשר, דעם אהבה פון איין איד צו א צווייטן. עניינים יסודיים, אקעי.